בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף קטז, מיר הייבן אן דף קטו עמוד ב', די לעצטע שורה אונטן ותקלה עצמה תנאי היא, איז אזוי, מיר האבן נעכטן געזען א ברייתא אז א לוי וואס האט ביי זיך מעשר ראשון וואס איז טמא, צען פעסער פון מעשר ראשון וואס איז טמא, און איינע פון די פעסער האט ער געזען אז ס'צושפאלט זיך, אדער אז א שלאנג האט געוואלט ארויסטרינקען פון דעם, האט מען געזען אז טאמער ס'איז וויין מעג ער נעמען די צובראכענע פאס און זאגן אז דאס איז תרומת מעשר, טאמער ס'איז אויל דעמאלס זאל ער דאס נישט טון, פארוואס? מפני הפסד כהן, ווייל אז ער געבט עס פארן כהן וואס זאל די כהן טון מיט די צובראכענע פאס אויל ער קען דאך עס נישט נוצן, ביי וויין איז עס סתם אזוי א הפסד מועט, מ'קען גארנישט טון מיט דעם. איז האט ער גארנישט מפסיד געווען אבער אויל קען מען טון מיט דעם אפילו טמא'נע אויל קען מען נוצן אויף צו פארברענען און מילא ביי אויל האט מען געזען די ברייתא האט געזאגט מ'זאל דאס נישט טון האט די גמרא געפרעגט אז וויין קען מען דאך אויך נוצן אויף זילוף קומט אויס אז ער איז אויך מפסיד פארן כהן האט די גמרא געזאגט ס'רעדט זיך נייע וויין פרישע וויין וואס פרישע וויין האט נישט א געשמאקע שמעק קען מען נישט מאכן מיט דעם זילוף האט די גמרא געפרעגט אפילו פרישע וויין קען מען ווארטן ביז ס'ווערט אלט און דעמאלטס קען מען עס נוצן אויף זילוף האט די גמרא געזאגט אתי ביה לידי תקלה אז מען טאר דאס נישט טון ווייל דער כהן קען צוקומען צו א תקלה אז ער וועט האלטן די וויין ביי זיך אינדערהיים קען זיין ער וועט טרינקען פון דעם און מילא טאר מען נישט האלטן די נייע תרומה וויין ביז ס'ווערט אלט און מילא דאס איז נישט קיין פאטענט פאר דעם איז א הפסד מועט. זאגט יעצט די גמרא ותקלה עצמה תנאי היא, די נקודה צו מען דארף חושש זיין לתקלה צו נישט איז א מחלוקת תנאים דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא חבית של יין של תרומה שנטמאת, איינער וואס האט א פאס פון תרומה טמאה פון וויין וואס איז תרומה טמאה, איז בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, תשפך הכל, דער כהן זאל די גאנצע זאך אויסגיסן, פארוואס? ווייל אז ער וועט עס האלטן ביי זיך, זענען די בית שמאי חושש אויף א תקלה, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן ניין, תעשה זילוף, מען מעג עס נוצן אויף זילוף אפילו ס'געדויערט צייט ביז מען ענדיגט די גאנצע וויין, דארף מען נישט חושש זיין אויף א תקלה, זאגט די גמרא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני אכריע האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט איך וועל מאכן א הכרעה צווישן די בית שמאי און בית הלל אז בבית תעשה זילוף טאמער די פאס וויין ליגט אינדערהיים איז דארט קען מען מאכן זילוף מיט דעם אבער ובשדה טאמער ס'איז אויפן פעלד וואס אויפן פעלד קען מען נישט מאכן קיין זילוף איז דארט דארף מען זיך פירן ווי די בית שמאי תשפוך הכל דארף מען די גאנצע אויסגיסן פארוואס ווייל ביז מען וועט עס טראגן אין שטוב וועט געדויערן צייט דא איז אוודאי יא דא א חשש תקלה איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז רבי ישמעאל ברבי יוסי האט געזאגט אז ער וועט מאכן א הכרעה אז וואס אז בישן טאמער ס'איז אלטע וויין, דארט איז תעשה זילוף, זאל מען זיך פירן ווי די בית הלל. אבער ובחדש, פרישע וויין, דארט איז תשפוך הכל, זאל מען זיך פירן ווי די בית שמאי, ווייל דארט איז באמת דא א חשש אויף א תקלה אז מ'עט עס אויסטרינקען. אזוי האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געוואלט מכריע זיין צווישן די בית שמאי און בית הלל. איז אמרו לו, האבן די חברים דארט פון רבי ישמעאל ברבי יוסי אים געזאגט, אין הכרעה שלישית מכרעת, דאס הייסט נישט קיין הכרעה, ס'איז א דריטע שיטה, פשט אזוי, ווי רש"י איז מסביר וויאזוי ארבעט א הכרעה, איז ווי רש"י מסביר אזוי, ווען די בית שמאי און בית הלל וואלטן זיך באנוצט מיט אזא לשון, בית שמאי וואלט געזאגט, בין בבית בין בשדה, תשפך הכל, און בית הלל וואלטן געזאגט, בין בבית בין בשדה, תעשה זילוף. פשט, סיי די בית שמאי סיי די בית הלל וואלטן זיך צוטוהן געמאכט פון די חילוק צווישן א בית און א שדה, איז דעמאלטס וואלט ר' ישמעאל בר' יוסי געקענט מאכן א הכרעה, פשט דעמאלטס וואלט ער געקענט זאגן אז בבית האלט איך ווי די בית הלל, און בשדה האלט איך ווי די בית שמאי, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז פשט אז ער איז נישט קיין דריטע שיטה, ער מישט זיך נישט אריין דא, נאר סך הכל ער לייגט צו עפעס פשט אזוי, בבית זאגט ער האלט איך ווי די בית הלל, קומט אויס אז ווען סקומט צו א בית איז דא צוויי וואס האלטן אז מען מעג, די בית הלל און רבי ישמעאל ברבי יוסי, און איינער וואס האלט מען טאר נישט, בית שמאי, איז יחיד ורבים הלכה כרבים, איז דארט טאקע די הכרעה וועט מען זיך פירן ווי די בית הלל, בשדה אבער האלט רב ישמעאל ברבי יוסי ווי די בית שמאי, און במילא קומט אויס ווייטער יחיד ורבים הלכה כרבים דארט וועט מען פסק'ען ווי די בית שמאי, איז דאס הייסט א געשמאקע הכרעה. אבער, טאמער די בית שמאי און בית הלל האבן נישט דערמאנט די חילוק צווישן בית און שדה, און רב ישמעאל ברבי יוסי ער איז דער וואס דערמאנט דעם חילוק, איז דאס נישט קיין הכרעה, דאס איז א דריטע שיטה אינגאנצן, דאס הייסט נישט קיין הכרעה, דאס קען מען נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען די משנה, אם אמר לו, אציל את שלך וכו', פשט, מ'האט געזען די משנה אז איינער האט א קריגל וויין, די צווייטע האט א קריגל האניג, און די בעל היין גיסט אויס זיין וויין צו ראטעווען יענעמ'ס האניג, איז טאמער האט עס געטון סתם, זיי האבן זיך גארנישט אפגעשמועסט פריער, דארף נישט די בעל הדבש באצאלן פארן בעל היין אויף די וויין וואס ער האט דערלייגט, ער דארף אים צאלן א שכר אויף די פאס, ער דארף אים צאלן א שכר אויף די טירחה, אבער נישט אויף די וויין. אבער, האט די משנה געזאגט, וואס איז טאמער מ'האט אפגעמאכט? פשט, וואס איז טאמער דער בעל היין האט געפרעגט פונעם בעל הדבש, עסט באצאלן אויף די וויין וואס איך גיס אויס? און ער האט געזאגט יא, איז דא דארף ער באצאלן אויף די וויין. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס דארף דער בעל הדבש צאלן אויף די וויין, ונימא ליה, זאל ער זאגן פארן בעל היין, משטה אני בך, כ'האב חוזק געמאכט פון דיר, פשט כ'האב געוואלט זאלסט ראטעווען מיין האניג, כ'האב געוואוסט די איינציגסטע וועג גייסט עס טון איז טאמער כ'זאג דיך כ'גיי דיר באצאלן, אבער נישט פשט כ'גיי דיך באמת באצאלן, יעצט ווי זעט מען אזא ענין, מי לא תניא האמיר דען נישט געלערנט אין א ברייתא אז הרי שהיה בורח מבית האסורין איינער וואס אנטלויפט פון תפיסה, והיתה מעבורת לפניו, פשט ער קומט אן צו א טייך, ס'איז דא דארט א שיף, און ער וויל אריין טאנצן דעם שיף, דער שיף זאל אים אריבער פירן צו די אנדערע זייט טייך, ער האלט אינמיטן אנטלויפן דא, ער וויל נישט מ'זאל אים כאפן, איז אמר לו, וואס איז טאמער ער זאגט פארן בעל המעבורת, פאר די בעל באס פונעם שיף, טול דינר והעבירני, איך צאל דיר א דינר, פיר מיך אריבער, א דינר איז גאר אסאך, פשט די פרייז אריבער צו גיין א טייך איז סאך ווייניגער ווי א דינר, איז די דין זאגט די ברייתא, אין לו אלא שכרו, דארף ער אים נאר באצאלן די נארמאלע פרייז, פארוואס, אלמא, אמר ליה, משטה אני בך, זעהט מען אז ס'דא אזא זאך אז א מענטש זאל זאגן כ'האב חוזק געמאכט פון דיר, פשט, ווי די מפרשים זענען מסביר אז היות ס'איז דא א מצוה צו ראטעווען א צווייטע איד איז ס'א ענין פון אבידת עצמו, ס'איז דא אזא מצוה און ממילא אין אמת'ן אריין וואלט די בעל המעבורת געדארפט עס טוהן פארן נארמאלע פרייז, האסט גענומען א משוגענע פרייז קען יענער אויך זאגן משטה אני בך, איז אויב אזוי, הכא נמי לימא ליה משטה אני בך, דא אויך, זאל דער בעל הדבש זאגן פארן בעל היין, כ'האב סתם משטה געווען אין דיר, כ'האלט דאך נישט ביים צאלן. זאגט די גמרא, ניין. ס'איז נישט קיין פארגלייך. הא לא דמיא אלא לסיפא. פשט, אונזער ציור פון די משנה איז נישט דומה צו דעם ציור מיטן בעל המעבורת, נאר ס'איז דומה צו די ציור פון די סיפא פון יענע ברייתא. וואס שטייט דארט אין די סיפא? אין די סיפא שטייט דארט אז ואם אמר לו, וואס איז טאמער איינער אנטלויפט פון תפיסה, און ער זאגט פארן בעל המעבורת, טול דינר זה בשכרך והעבירני, פשט, אין די רישא איז געשטאנען אז ער זאגט אים טול דינר והעבירני, דא לייגט ער צו א ווארט, ער זאגט טול דינר בשכרך, איז דא איז נותן לו שכרו משלם, דא דארף ער עס צאלן בשלימות, ער דארף אים צאלן די טייערע פרייז, פארוואס מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, איז אמר רמי בר חמא איז רמי בר חמא מסביר, ווייל דא רעדט זיך בצייד השולה דגים מן הים, ואמר ליה אפסדתני כוורי בזוזא, פשט, מען רעדט פון די בעל המעבורת, וואס דער בעל המעבורת איז א פישן כאפער, און ער זאגט פאר דעם מענטש אנטלויפט פון תפיסה, אז דו ווילסט איך זאל דיר אריבער פירן דעם טייך, איך גיי דא דערלייגן מיין פרנסה, פשט עס גייט נעמען א שעה, אין די שעה וואלט איך געקענט כאפן פיש, וואלט איך געקענט מאכן א דינר, איז דאס פשט האט ער מפסיד געווען א דינר, אוודאי דארף ער אים באצאלן אויף די דינר וואס ער האט מפסיד געווען, און ממילא זאגט די גמרא די זעלבע זאך ביי אונזער משנה, דער בעל היין גייט דאך דא מפסיד זיין זיין וויין, איז פאר דעם טאמער ער האט אפגעמאכט מיט אים אז ער וועט אים באצאלן אויף זיין וויין, אוודאי דארף ער אים באצאלן און ער קען נישט זאגן משטה אני בך. זאגט די גמרא ווייטער. האבן מיר געזען אין די משנה צוויי דוגמאות וואס זענען ביידע כמעט די זעלבע, די ערשטע דוגמא האבן מיר דאך יעצט געשמועסט, איינער האט א פאס וויין די צווייטע א פאס האניג, און דער בעל היין גיסט אויס זיין וויין צו ראטעווען יענעמס האניג, אין די צווייטע ציור האט די משנה געזאגט די זעלבע זאך, אז טאמער צוויי מענטשן האבן א חמור, איינער א ביליגע איינער א טייערע, און זיי ביידע גייען אריין א וואסער און די וואסער גייט פארפלייצן און הרגענען ביידע חמורים, איז טאמער דער מענטש מיט די ביליגע חמור האט אפגעלאזט זיין חמור און געראטעוועט די טייערע חמור און זיי האבן גארנישט אפגעמאכט פון פריער, דעמאלטס דארף נישט דער מענטש מיט די טייערע חמור באצאלן פאר יענעם א נייע חמור, אבער טאמער מען האט אפגעמאכט פריער דארף מען יא באצאלן. און פארוואס האט די משנה געדארפט איבער'חזר'ן די זעלבע זאך צוויי מאל? זאגט די גמרא, צריכא, די סיבה וואס די משנה האט עס געדארפט איבער'חזר'ן איז ווייל דאי אשמעינן קמייתא, טאמער די משנה וואלט נאר אנגעכאפט די ערשטע דוגמא, פון א בעל היין מיט א בעל הדבש, איז וואלט איך געזאגט אז התם הוא דכי פירש יהיב ליה דמי כוליה, משום דבידים קא פסיד, אבל הכא דממילא נימא, אין לו אלא שכרו. פשט כ'וואלט געזאגט אזוי, אז יא, דארט ווי דער בעל היין גיסט אויס זיין וויין צו ראטעווען יענעמ'ס האניג, און מ'האט אפגעמאכט פריערט אז ער גייט אים באצאלן נייע וויין, דארט אוודאי דארף דער בעל הדבש צאלן נייע וויין, אבער דא ביי די חמורים איז אפילו אז דער מענטש מיט די ביליגע חמור האט אפגעמאכט פריערט אז ער גייט אים באצאלן א נייע חמור ווי נישט ווי, ער האט נישט בידיים מפסיד געווען זיין חמור, פשט, די טייך האט מפסיד געווען די חמור, די טייך האט פארפלייצט, און מהיכי תיתי ער וואלט בכלל געקענט ראטעווען זיין אייגענע חמור, איז קען זיין דא אפילו אז מען האט אפגעמאכט איז אויך גארנישט, איז פארדעם דארף מען האבן די ציור אז ס'איז נישט אזוי. אז דארט ווי מען האט אפגעמאכט דארף מען צאלן א נייע חמור, און די זעלבע זאך ואי אשמועינן סיפא, טאמער די משנה וואלט נאר אנגעכאפט די צווייטע ציור פון די חמורים, וואלט איך געזאגט אז הכא דבסתמא אין לו אלא שכרו, משום דממילא, אבל התם דבידים אימא אפילו בסתמא יהיב ליה דמי כולה, צריכא, פשט ווען מען וואלט נאר אנגעכאפט די צווייטע ציור וואלט איך געזאגט יא, ביי די חמורים ווען מען האט נישט אפגעמאכט. איז דארט זאגט מען טאקע אז היות וואס די טייך איז דאס וואס האט פארפלייצט די חמור, דארף ער נישט באצאלן א נייע חמור, אבער ביי די וויין ביי די האניג, וואס דארט גייט דער בעל היין און ער גיסט אויס זיין וויין מיט די צוויי הענט, איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפילו מען האט נישט אפגעמאכט, דארף מען אויך באצאלן נייע וויין, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בעא מיניה רב כהנא מרב, האט רב כהנא אן איבעיא געפרעגט פון רב, ירד להציל ועלה שלו מאליו מאי, פשט וואס איז טאקע ביי די ציור פון אונזער משנה, איינער האט א ביליגע חמור, דער צווייטער האט א טייערע חמור, דער מענטש מיט די ביליגע חמור לאזט אפ זיין חמור, ער איז מפקיר זיין חמור, עס גייט אים נישט אן, זיין חמור העט שטארבן, ער גייט דא ראטעווען די טייערע חמור, און מען האט אפגעמאכט פון פארדעם אז ער גייט אים באצאלן א נייע חמור, יעצט געשענט א נס, זיין חמור וואס איז געווען זיכער גייט שטארבן, טרעט ארויס פון די וואסער, ער איז גאנץ, ס'איז אים גארנישט געשען, און וואס איז די דין, דארף ער אים באצאלן א נייע חמור, צו נישט? פשט פון איין זייט קען מען זאגן, אז מען האט אפגעמאכט אז טאמער דו'סט דערלייגן דיין חמור וועל איך דיר באצאלן א נייע חמור דא האסטו עס נישט דערלייגט דארף איך דיר נישט באצאלן פון די צווייטע זייט קען זיין ניין קען זיין אז היות וואס בעצם איז דער חמור שוין געגאנגען לאיבוד פשט דער בעלעבאס האט זיך מייאש געווען איז פשט כאילו עס איז געווען הפקר איז יעצט האט ער צוריק זוכה געווען אין זיין חמור מן ההפקר איז פשט כאילו פון הימל האט מען רחמנות געהאט אויף אים אבער דאס האט נישט קיין שייכות מיט זייער אפמאך זייער אפמאך איז געווען א אפמאך און ער דארף אים באצאלן א נייע חמור אפילו אז די אלטע חמור לעבט נאך. איז אמר ליה, ענטפערט רב צו רב כהנא, משמיא רחימו עליה אז יא, פון הימל האט מען מרחם געווען אויף אים האט אים געראטעוועט זיין חמור, אבער דאס האט נישט קיין שייכות מיט זייער אפמאך בעצם, האט ער זיך מייאש געווען בעצם, האט זיך יענער מחייב געווען צו צאלן א צווייטע, און דערפאר דארף ער באצאלן א צווייטע. און רב צייכנט צו א מעשה וואס מען זעט אויך די זעלבע זאך, כי הא דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא, רב ספרא איז געגאנגען א שיירה, לוינהו ההוא ארי, איז געווען א לייב וואס איז געגאנגען מיט זיי יעדן טאג, און דער לייב האט זיי אפגעהיטן פון כל מיני חיות, כל מיני ליסטים, און וויאזוי האט מען באצאלט די לייב, כל לילה קא שדא ליה חמרא דחד מינייהו וקא אכיל, יעדע נאכט איז איינער פון די שיירה האט גענומען א חמור און דאס געגעבן פארן לייב צו עסן און אזוי איז די לייב געווען זאט און די לייב האט אויפגעפאסט אויף די גאנצע שיירה ס'איז געווען אזא סארט לייב איז געווען שוין כי מטא זמניה דרב ספרא ס'איז געקומען די טור פון רב ספרא אז ער זאל ווארפן זיין חמור שדא ליה חמרא האט ער געווארפן זיין חמור אבער געשען א נס ולא אכליה די לייב האט עס נישט געגעסן איז קדם רב ספרא וזכה ביה האט רב ספרא צוריק צוריק גענומען צוריק זוכה געווען אין זיין חמור, פשט ס'איז שוין געווען הפקר, ער האט עס מפקיר געווען, ער האט עס צוריק זוכה געווען אין דעם, איז וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז רב ספרא, ברגע וואס ער האט געגעבן זיין חמור, האט ער בעצם שוין מקיים געווען זיין התחייבות. יעצט, אז ס'איז געשען א נס, אז די חמור איז נישט אויפגעגעסן געווארן, איז זאגט מען נישט, אז עס איז נישט אויפגעגעסן געווארן, איז פרוביר נאכאמאל, ניין! ער קען עס צוריק נעמען. ס'איז אים געלונגען, ס'איז אים געשען א נס, איז הוא הדין, טאמער א מענטש האט מפקיר געווען זיין חמור צו ראטעווען יענעמ'ס חמור, און ס'איז געשען א נס זיין חמור איז געראטעוועט געווארן, איז האט ער געוואנען, האט ער נאך א חמור דא, אבער אוודאי דארף יענער אים באצאלן א נייע חמור. פרעגט אבער די גמרא דרך אגב, אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, למה ליה למיזכי ביה, פארוואס האט רב ספרא געדארפט נאכאמאל זוכה זיין אין זיין חמור, נהי דכי אפקריה, אדעתא דאריא אפקריה, אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה, פשט ווען ער האט עס מפקיר געווען האט ער עס מפקיר געווען פארן לייב, נו, אז די לייב האט עס נישט געגעסן, איז קען נישט קען נישט יעצט א צווייטע מענטש זוכה זיין אין דעם, ווייל ער האט עס נאר מפקיר געווען כלפי דעם לייב נישט כלפי אנדערע מענטשן, און פארוואס האט ער געדארפט דא זוכה זיין אין זיין חמור נאכאמאל? אמר ליה ענפערט טאקע רבינא רב ספרא רב ספרא לרווחא דמילתא דעבד, ער האט עס נאר געטוהן לרווחא דמילתא, פשט, אין אמת'ן אריין וואלט ער עס נישט געדארפט טוהן ער האט נאר נישט געוואלט ס'זאל ארויסגיין א ערעור אויף דעם, האט ער זוכה געווען נאכאמאל. זאגט די גמרא ווייטער, בעא מיניה רב מרבי, האט רב אן איבעיא געפרעגט פון רבי, פארקערט פון פריערט, וואס איז טאמער ירד להציל ולא הציל מאי, פשט וואס איז טאמער דער מענטש מיט די שוואכע חמור האט זיך אויסגענומען מיט דעם מענטש מיט די טייערע חמור, איך'ל ראטעווען דיין חמור אבער דו דארפסט מיר באצאלן א נייע חמור, און יענער האט מסכים געווען, שוין, ער הייבט אים אן העלפן ראטעווען זיין חמור, ס'איז נישט געלונגען, די טייערע חמור האט מען נישט געקענט ראטעווען, צו זאגט מען אז א אפמאך איז א אפמאך, און מילא דארף ער נאך אלץ באצאלן א נייע חמור, אדער אפשר ניין, אפשר איז די אפמאך געווען אדעתא דהכי אז דער חמור וועט געראטעוועט ווערן, יעצט אז ס'איז נישט געראטעוועט געווארן, קען ער נישט בעטן פון אים א נייע חמור, אמר לו, האט רבי געזאגט צו רב, וזו שאלה, ס'איז א גוטע שאלה, אבער אין לו אלא שכרו, אז יא, ער קען נישט בעטן א נייע חמור, א שכר קריגט ער אויף דעם, אבער א נייע חמור קען ער נישט בעטן. איתיביה, פרעגט רב א קשיא אויף רבי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, השוכר את הפועל להביא כרוב ודורמסקנין לחולה, איינער וואס האט געדינגען א פועל זאל גיין קויפן כל מיני פירות ירקות פאר עפעס א חולה אים צו אויסהיילן, והלך און יענער איז געגאנגען, ער האט געקויפט, ער קומט צוריק זעט ער ומצאו שמת או שהבריא, דער קראנקע איז געשטארבן אדער גאר אויסגעהיילט געווארן מען דארף מער נישט האבן די פירות, איז די דין איז נותן לו שכרו משולם דארף מען נאך אלץ באצאלן די פילע פרייז אויף די פירות און טאמער מען האט אפגעמאכט מיט די שליח אז מען גייט אים באצאלן גאר טייער דארף מען אים אויך באצאלן מען דארף אלעס באצאלן, און וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז אפילו ס'איז נישט געלונגען, פשט דער מענטש איז געשטארבן אדער דער מענטש איז געזונט געווארן, פון דעסטוועגן א אפמאך איז א אפמאך, און פארוואס איז דא אנדערש? פארוואס דא דארף מען נישט באצאלן א נייע חמור טאמער די אקציע איז נישט געלונגען, אמר ליה, ענטפערט רבי צו רב, מי דמי, איז עס דען א פארגלייך, התם עבד שליח שליחותיה, הכא לא עבד שליח שליחותיה, פשט דארט אז מען שיקט א שליח קויפן פירות אויף א רפואה, וואס איז געווען זיין שליחות, זיין שליחות איז נישט געווען אויסצוהיילן די מענטש, זיין שליחות איז געווען קויפן פירות, נו, ער האט געקויפט, דארף מען אים באצאלן. דא אבער, וואס איז געווען די אפמאך, די אפמאך איז געווען צו ראטעווען די חמור, אז מען האט נישט געראטעוועט די חמור, דארף מען אים נישט באצאלן א נייע חמור. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, שיירא שהיתה מהלכת במדבר, א שיירה איז געגאנגען אין מדבר אריין, ועמדו להו גייעס לתרפה, איז אונטערוועגנס איז געקומען א גרופע רויבערס זיי באראבעווען, איז ווי רשי זאגט די רויבערס זענען זיי נישט געקומען הרג'ענען זענען נאר געקומען באראבעווען זענען געקומען פאר געלט, איז לאמיר זאגן די שיירה איז געווען הונדערט מענטשן, און די רויבערס האבן געפאדערט הונדערט טויזנט דאלער, איז מען האט טאקע געדארפט צאלן הונדערט טויזנט דאלער, אבער וויאזוי מאכט מען דא די חשבון, פון איין זייט קען מען זאגן מען מאכט די חשבון פער קאפ, ס'דא הונדערט מענטשן הונדערט טויזנט דאלער, טויזנט דאלער א קאפ, אדער קען מען זאגן ניין, צווישן די גרופע פון הונדערט מענטשן איז דא דא חשוב'ע משפחות, א טאטע מאמע מיט צען קינדער, וואס האבן נישט קיין פיאסטער פאר די נשמה, פון די צווייטע זייט איז דא פארפעלקער, גרויסע עשירים וואס האבן גרויס געלט, איז אפשר גייט עס לויט די געלט אז די רייכע דארף צאלן טייער, און די ביליגע דארף צאלן ביליג. זאגט טאקע די ברייתא, מחשבינן לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות, מען גייט לויט די געלט, נישט לויט די נפשות, פארוואס? ווייל היות וואס די רויבעריי איז געווען אויף געלט, איז קוקט מען טאקע נאר אויף געלט, דער וואס האט די מערסטע געלט דארף צאלן די מערסטע, דער וואס האט די ווייניגסטע געלט דארף צאלן די ווייניגסטע אפילו די משפחה האט אסאך נפשות און די משפחה האט ווייניג נפשות, ווייל די רויבעריי האט גארנישט געהאט מיט נפשות ס'האט נאר געהאט מיט געלט, אבער זאגט די ברייתא, ואם שכרו תייר ההולך לפניהם, וואס איז טאמער זיי האבן געדינגען א תייר, א מורה דרך, איינער זאל אויפפאסן אויף זיי פון סכנות, סיי פון סכנות נפשות, און סיי פון סכנות ממון, איז מען דארף באצאלן דעם תייר, איז דא מחשבין אף לפי נפשות, דא דארף מען צאלן סיי לויט די נפשות און סיי לויט געלט, פשט היות וואס דער תייר'ס תפקיד איז סיי אויפצופאסן אויף די נפשות און סיי אויפצופאסן אויף זייער געלט, איז דא איז דא א מחלוקת ראשונים פונקט וויאזוי מען מאכט די חשבון, טייל זאגן ס'גייט פופציג פופציג, פשט פופציג פראצענט פון דעם תייר'ס משכורת, פון דעם תייר'ס געהאלט, דארף גיין לויט די נפשות, און די אנדערע פופציג פראצענט, רעכנט מען לויט די געלט. אבער, זאגט די ברייתא ולא ישנו ממנהג החמרין, חמרין זענען געווען די וואס האבן געפירט די חמורים, א שיירה איז בדרך כלל געווען צוזאמגעשטעלט פון אסאך חמורים, און מ'האט געקענט דינגען א תייר נישט דינגען א תייר אבער די וואס האט געפירט די שיירה זענען געווען די חמרים די וואס האבן געפירט די חמורים און זיי האבן געמאכט די מנהגים איז פשט אז טאמער איז דא א מנהג גייט מען לויט זייער מנהג טאמער זיי זאגן אז ביי אונז איז די מנהג צו צאלן לויט די קעפ, צאלט מען לויט די קעפ, טאמער ביי זיי איז די מנהג צו צאלן לויט די געלט, צאלט מען לויט די געלט. זאגט די ברייתא ווייטער, רשאין החמרין להתנות, די חמרים, לאמיר זאגן ס'דא א קבוצה פון צען חמרים וואס זיי פירן דעם גאנצן שיירה, איז צווישן זיך קענען זיי מאכן א תנאי אז שכל מי שיאבד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר, אז טאמער איינער פון די חברה איז דא איינער איינער זיי איינער פון זייער חמורים איז געשטארבן, העט אים די גאנצע קבוצה צושטעלן א נייע חמור, מ'קען מאכן אזא תנאי, און טאמער טאקע איינעמ'ס חמור שטארבט, קען מען צווינגען די רעשט פון די קבוצה צוצושטעלן א נייע חמור פאר דעם מענטש, איז זאגט די ברייתא בכוסיא, טאמער איינער'ס חמור איז געשטארבן אלס א פשיעה, איז אין מעמידין, דא פארשטייט זיך דארף מען אים נישט געבן א נייע חמור, ווייל ער האט פושע געווען, איז אויב טאמער איינער האט פושע געווען, אויף דעם איז דאך די תנאי אוודאי נישט חל, אבער שלא בכוסיא, טאמער עס איז נישט געווען א פשיעה איז מעמידין לו, דארף מען אים טאקע צושטעלן א נייע חמור, און ואם אמר, טאמער דער בעל החמור וואס האט דערלייגט דא זיין חמור זאגט, תנו לי ואני אשמור, געטס מיר די געלט פון א נייע חמור, געטס מיר נישט א נייע חמור, געטס מיר די געלט, און זארגטס ענק נישט, איך וועל שוין קויפן א נייע חמור, כ'וועל אויפפאסן צוזאמען מיט ענק, איז אין שומעין לו. פאלגט מען אים נישט, פארוואס? ווייל פארוואס, וואס איז די אינטערעסע אז יעדע חמר זאל האבן א חמור? די אינטערעסע איז אז א מענטש, א חמר, האט א חמור, איז האט ער אינטערעסע פאר די גאנצע קבוצה, און ממילא ביינאכט ווען יעדער שלאפט שטייט ער אויף, און ער פאסט אויף אויף אלע חמורים ווייל ער האט דאך אויך דארט א חמור, און ממילא געבט מען אים נישט יעצט קיין געלט, ווייל אז מען וועט אים געבן געלט קען זיין ער וועט נישט קויפן א נייע חמור, און ממילא וועט ער נישט האבן די זעלבע אינטערעסע אויפצופאסן דא אויף די רעשט פון די קבוצה, איז פארדעם קען מען אים זאגן ניין געלט קריגסטו נישט קריגסט א נייע חמור. איי זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך דאס איז געווען די תנאי דארף מען אים צושטעלן א נייע חמור, זאגט די גמרא לא צריכא, דאית ליה חמרא אחרינא, פשט דא רעדט זיך אז די חמר, די מענטש וואס האט דערלייגט זיין חמור, האט אן אנדערע חמור, איז דא איז מהו דתימא, הא קא מינטר ליה, דא וואלט געווען א צד צו זאגן, אז וואס איז געווען דיין חשש, ער העט נישט קויפן א נייע חמור ממילא האט ער נישט אן אינטערעסע, ער האט א אינטערעסע, ער האט דאך דא א חמור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ניין, אז שאני נטירותא דחד, מנטירותא דבי תרי, אז איינער וואס האט צוויי חמורים פאסט אויף בעסער ווי איינער וואס האט איין חמור, און ווי רש"י זאגט נאך מער, אז די קען זיין די חמר העט נאך קומען מיט א טענה אז אויף איין חמור איז גרינגער אויפצופאסן ווי אויף צוויי איז דא זאגט די גמרא אז ס'איז נישט אזוי די ברייתא איז אונז מחדש אז איינער וואס האט צוויי האט א גרעסערע אינטערעסע אויפצופאסן און ממילא געבט מען אים טאקע א נייע חמור מען געבט אים נישט די געלט פון א נייע חמור זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא דאס איז א המשך פון די פריערדיגע ברייתא שטייט אין די ברייתא ספינה שהיתה מהלכת בים א שיף איז געגאנגען אויפן וואסער איז עמד עליה נחשול לטובעה, טאמער ס'איז געקומען א גרויסע כוואליע צו דערטרינקען די שיף, והקילו ממשאה, און מ'דארף יעצט אראפווארפן זאכן פון די שיף דאס לייכטער צו מאכן ס'זאל נישט דערטראנקען ווערן, איז מחשבין לפי משאוי, ואין מחשבין לפי ממון, פשט דא אויך, היות וואס די גאנצע סכנה איז דא לויט די וואג, איז מאכט מען א חשבון לויט די וואג, פשט טאמער איינער האט געהאט דארט הונדערט קילא גאלד, און ער האט אראפגעווארפן די הונדערט קילא אריין אין וואסער אריין, קען ער נישט יעצט בעטן א צווייטע וואס האט דארט אייזן, אז דו דארפסט יעצט ווארפן טויזנט קילא אייזן ווייל טויזנט קילא אייזן איז אזוי ווי הונדערט קילא גאלד, ניין! ס'איז הונדערט קילא און הונדערט קילא, אלץ גייט לויט די וואג. אבער, זאגט די ברייתא ולא ישנו ממנהג הספנים, די ספנים די מענטשן האבן געפירט די שיף, זיי האבן געהאט מנהגים, טאמער זייער מנהג איז יא אז מ'גייט לויט די שוויות, גייט מען לויט די שוויות, אלץ גייט לויטן מנהג. זאגט די ברייתא ווייטער, אויך ענדליך צו וואס מ'האט געזען פריערט, ורשאין הספנים להתנות שכל מי שאבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת, נארמאל די שיפן זענען אויך געגאנגען אין שיירות פון אסאך שיפלעך, און זיי קענען מאכן א אפמאך צווישן זיך אז טאמער איינעמס שיפל דערטרינקט זיך וועט מען אים צושטעלן א נייע שיף, איז אבדה לו בכוסיא טאמער ער דערלייגט א שיף בפשיעה איז דעמאלטס אין מעמידין דארף מען אים צושטעלן א נייע שיף, אבער שלא בכוסיא טאמער עס איז נישט געווען קיין פשיעה מעמידין לו דארף מען אים צושטעלן א נייע שיף, אבער, זאגט די ברייתא, ואי פירש למקום שאין הספינות הולכין, וואס איז טאמער איינער פון די שיף פירערס די קאפיטאן האט געפירט די שיף אין א פלאץ וואס דארט נארמאל גייט מען נישט, און פאר דעם האט ער דערלייגט זיין שיף, איז אין מעמידין דארף מען אים נישט צושטעלן א נייע שיף, פרעגט די גמרא פשיטא וואס די חידוש, ענטפערט די גמרא די חידוש איז, לא צריכא, דבניסן מרחקי חד אשלא, ובתשרי מרחקי תרי אשלי, וקא אזיל ביומי ניסן למקום תשרי, פשט אזוי, ניסן, וואס דאס איז נאך א גרויסע ווינטער, איז דא אסאך וואסער אינעם טייך, איז אז ס'דא אסאך וואסער אינעם טייך, איז די שיפן זענען געפארן, זענען נישט געפארן אינמיטן, דארט ווי ס'דא אסאך כוואליעס, מ'איז געפארן אין די זייט ווי ווייט פון די ברעג, איין אשלא, אשלא דאס איז א געוויסע מדידה, דאס איז א שטריק, איין אשלא אוועק פון די ברעג, זענען געפארן די שיפן. תשרי אבער, וואס תשרי איז נאך א זומער, איז דא ווייניגער וואסער, איז דארט אז מ'פארט ממש לעבן דעם ברעג, איין אשלא אוועק פונעם ברעג, עט זיך די שיף אויסשטעלן, ס'עט צורירן די ערד, איז דארט רוקט מען זיך אוועק פון די ברעג, צוויי אשלות, איז דא געווען א שיף וואס איז געגאנגען ניסן, וואס ניסן איז דא גרויסע כוואליעס, איז ער געגאנגען דארט ווי נארמאל פארט מען תשרי, פשט ער איז געגאנגען אין די טיפע וואסערן צוויי אשלות אוועק פונעם ברעג, וואס דארט היות ס'איז געווען אזוי טיף, האט זיך זיין שיף דערטראנקען. איז דא איז מהו דתימא, דוושיה נקיט ואזיל, דא וואלט איך געקענט אפשר זאגן אז היות וואס ער איז געווען רגיל צו פארן דארט, איז ער דא אויך יעצט געפארן, ס'איז נישט קיין גרויסע עוולה, דאס הייסט נישט קיין פשיעה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ניין. דאס הייסט א פשיעה און מען דארף אים נישט באצאלן א נייע שיף. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן מיר געלערנט א ברייתא, שיירא שהיתה מהלכת במדבר, עס איז געגאנגען א שיירא אין מדבר, ועמד גייס וטרפה, איז געקומען א גייס, רויבערס, און מען האט זיי באראבעוועט, ועמד אחד מהן והציל, איז געקומען איין מענטש און ער האט געראטעוועט די גאנצע געלט, איז די דין איז זאגט די ברייתא, הציל לאמצע, איז פשט ער האט געראטעוועט פאר די גאנצע חבורה, יעדער איינער נעמט צוריק וואס מ'האט פון אים באראבעוועט, נישט פשט דער וואס האט געראטעוועט קען אלעס האלטן אין טאש, נאר מ'צוטיילט זיך, יעדער איינער נעמט צוריק וואס ער האט געהאט, אבער ואם אמר, טאמער דער מענטש האט געראטעוועט האט קלאר געזאגט אני אציל לעצמי, איך ראטעווע פאר זיך אליין, דעמאלטס הציל לעצמו, איז דעמאלטס קען ער האלטן די גאנצע געלט פאר זיך. פרעגט די גמרא היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא די ברייתא, אי דיכול להציל, טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור, אז די גנבים זענען א פאק פון שלימזלנים, ס'איז פינף נארישע גנבים האבן קומען באראבעווען א קבוצה פון הונדערט שטארקע געזונטע מענטשן, און יעדער איינער בעצם וואלט געקענט דא ראטעווען זיינע נכסים, איז אפילו סיפא נמי לאמצע, און וואס איז א חילוק, ווייל איינער האט געראטעוועט, איז קומט אים יעצט אלעס? אפילו ער זאגט קלאר איך ראטעווע פאר זיך אליין, גייט מיר אן וואס דו זאגסט, יעדער וואלט געקענט ראטעווען, איז פארשטייט זיך די געלט געהערט צו פאר יעדעם, ווייל קיינער האט זיך נישט מייאש געווען פון זיין געלט, יעדער וואלט געקענט ראטעווען זיין אייגענע געלט, ווייטער ואי דלא יכול להציל, טאמער ס'רעדט זיך אז קיינער האט נישט געקענט ראטעווען חוץ פון דער איינער, איז אפילו רישא נמי לעצמו, און פארוואס ווען ער האט זיך נישט אויסגענומען פריער, דארט זאגט מען הציל לאמצע אז יעדער קריגט צוריק זיין געלט, פארוואס? יעדער האט זיך מייאש געווען, קיינער קען זיך נישט קעגנשטעלן קעגן די רויבערס, חוץ די איין חברהמאן איז זאל מען זאגן אז ער קריגט אלעס. ענטפערט די גמרא, אמר רמי בר חמא, הכא בשותפין עסקינן, וכגון זה שותף חולק שלא לדעת חברו, אמר פליג, לא אמר לא פליג, פשט זאגט רמי בר חמא פשט אין די ברייתא אזוי, דא רעדט זיך נישט סתם א שיירא איז געגאנגען אונטערוועגנס נאר וואס דען, דא רעדט זיך א קבוצה שותפים זענען געגאנגען אונטערוועגנס, לאמיר זאגן ס'איז געווען צען שותפים, און צוזאמען האבן זיי געהאט בשותפות, הונדערט טויזנט דאלער, איז געקומען רויבערס, און די רויבערס האבן גערא האבן געראבעוועט די גאנצע הונדערט טויזנט דאלער, איז געקומען איינע פון די שותפים דא, און ער האט געראטעוועט צען טויזנט דאלער, וואס בעצם איז דאס זיין חלק, איז דא זאגט רמי בר חמא אזוי, טאמער ער האט קלאר געזאגט איך ראטעווע פאר זיך, דעמאלטס זאגט מען אז ס'איז כאילו ער האט געזאגט אויס שותפות, א מענטש קען דאס טון, דאס איז א כלל, אז א שותף חולק שלא לדעת חברו, א שותף קען מחליט זיין איך וויל מער נישט די שותפות. איז טאמער ער האט געזאגט איך ראטעווע פאר זיך איז פשט ער וויל מער נישט די שותפות, איז דעמאלטס זאגט מען אז די צען טויזנט דאלער וואס ער האט געראטעוועט איז זיין חלק טאקע און ער קען דאס האלטן. יעצט, וואס טוט זיך מיט די רעשט פון די געלט? וואס איז טאמער ער האט געראטעוועט די גאנצע הונדערט טויזנט? איז דעמאלטס וועט זיך אוודאי ווענדן. טאמער די אנדערע האבן געקענט ראטעווען, איז פשט זיי האבן זיך נישט מייאש געווען, דעמאלטס דארף ער זיי צוריק געבן זייער חלקים, טאמער זיי האבן עס נישט געקענט ראטעווען איז פשט אז זיי האבן זיך מייאש געווען דעמאלטס קען ער האלטן די רעשט פון די געלט אויכעט, אבער נישט פון דעם רעדט די ברייתא, די ברייתא רעדט פון די צען טויזנט וואס ער האט געראטעוועט, נישט טאמער ער האט געראטעוועט מער, אבער דאס איז אלץ ווען ער האט קלאר געזאגט איך ראטעווע פאר זיך, דעמאלטס איז פשט ער וויל מער נישט די שותפות, וואס אבער טאמער ער האט נישט געזאגט איך ראטעווע פאר זיך, ער האט פשוט געראטעוועט צען טויזנט דאלער, איז דא זאגט מען אז אוודאי וויל ער די שותפות, און ס'גייט מיר נישט אן צו זיין חברים האבן געקענט ראטעווען נישט געקענט ראטעווען, זיי האבן זיך זעכער נישט מייאש געווען, ווייל זיי האבן געזען זייערס א שותף גייט דא ראטעווען געלט, האבן זיך פארלאזט אז ער קומט דא ראטעווען פאר יעדעם, איז דא זאגט מען אז די צען טויזנט ס'האט געראטעוועט, דארף מען יעצט צוטיילן גלייך אויף גלייך צווישן אלע שותפים. אזוי איז רמי בר חמא מסביר די ברייתא. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע הסבר, זאגט רבא בפועלין עסקינן, די ברייתא רעדט זיך אז דער מענטש האט געראטעוועט איז געווען א פועל אן ארבעטער, פשט דער באלעבאס ער האט נישט געקענט ראטעווען, דער ארבעטער ער איז דער וואס האט געקענט ראטעווען, וכרב דאמר רב, די ברייתא גייט כשיטת רב וואס רב האט געזאגט פועל יוכל לחזור בו אפילו בחצי היום, אז אן ארבעטער, אפילו איינער האט אים געדינגען צו ארבעטן, אבער טאמער מיטן טאג איז ער מחליט ער וויל מער נישט זיין א פועל, קען ער צוריק ציען. יעצט אזוי, זאגט רבא וכמה דלא הדר ביה כברשותיה דבעל הבית דמי, פשט ווי לאנג דער פועל ארבעט, הייסט ער כאילו ער באלאנגט פארן בעלעבאס, יעצט וכי הדר ביה, טאמער ער ציעט צוריק, וויאזוי קען ער צוריק ציען, ער באלאנגט דאך פארן בעלעבאס. איז טעמא אחרינא, פשט, נישט ווייל ער באלאנגט נישט פארן באלעבאס פאר דעם קען ער צוריק ציען, ניין, ווי לאנג דער פועל ארבעט הייסט ער כאילו ער איז ברשות פון באלעבאס, די סיבה אבער וואס ער קען צוריק ציען איז ווייל דכתיב שטייט אין פסוק כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, פשט א איד איז א עבד פון באשעפער נישט עבדים לעבדים איז פארדעם ווי לאנג די פועל ארבעט הייסט ער ברשות האדון אבער ברגע ס'וויל אוועק גיין איז ענדיגט זיך די בעלבתות אויף אים איז פארדעם איז די דין אזוי אז דא היות די בעל הבית האט זיך מייאש געווען איז בעצם דער געלט וואס די רויבערס האבן געפאנגען וואס די רויבערס האבן געכאפט איז הפקר איז געגאנגען די פועל און ער האט זוכה געווען אין דעם איז פאר דעם איז די דין אזוי טאמער די פועל האט גארנישט געזאגט איז פשט ער נאך אלץ א פועל אז ער איז נאך אלץ א פועל באלאנגט ער פארן באלעבאס אז ער באלאנגט פארן באלעבאס איז וואס ער האט זוכה געווען אויטאמאטיש איז די באלעבאס זוכה פאר דעם טאקע גייט די געלט צום באלעבאס. טאמער אבער ער האט געזאגט, איך וויל אליין זוכה זיין אין דעם, אני אציל לעצמי, דעמאלטס איז פשט ער וויל מער נישט זיין א ארבעטער. אז ער וויל מער נישט זיין א ארבעטער דארף ער מער נישט זיין א ארבעטער ווייל כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. איז פשט ער איז זוכה מן ההפקר פאר זיך אליין. פאר דעם טאקע קען ער האלטן די גאנצע רויב פאר זיך. אזוי זאגט רבא. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אן אנדערע תירוץ. זאגט רב אשי כשיכול להציל על ידי הדחק, גלי דעתיה לעצמו, לא גלי דעתיה לאמצע, פשט, דא זאגט רב אשי דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס יעדער איינער פון דער קבוצה האט געקענט ראטעווען די נכסים על ידי הדחק, און ממילא זאגט רב אשי אזוי, טאמער דער חברה מאן וואס ער האט למעשה געראטעוועט האט קלאר געזאגט פארדעם אז איך גיי דא זוכה זיין אין אלעמען פאר זיך אליין, איז דא זאגט מען פארוואס האט יעדער געשוויגן? פארוואס איז די עולם שטיל געבליבן? די עולם האט געדארפט מוחה זיין, וואס עפעס פאר זיך אליין? אונז קען מען אויך ראטעווען. איז אז די עולם איז שטיל געבליבן איז א סימן זיי האבן זיך מייאש געווען. אז זיי האבן זיך מייאש געווען קען ער עס טאקע האלטן פאר זיך. אבער טאמער ער האט נישט קלאר אויסגערופן, איך ראטעווע עס פאר זיך, איז קענסטו נישט פרעגן קיין קשיות וואס יעדער איז שטיל געבליבן פארוואס זאל יעדער רעדן? יעדער איינער האט פארשטאנען אז יעדער קען עס ראטעווען און ער די חברה מאן וואס ער האט עס למעשה געטון. איז דארט זאגט מען טאקע אז ס'איז לאמצע אז מ'דארף צעטיילן די רויב צווישן יעדעם פשט יעדער איינער קריגט צוריק זיין חלק פון די רויב. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הגוזל שדה מחבירו, איינער וואס גזל'ט א פעלד פון זיין חבר, וואס אפילו טאקע מען האט געזען קרקע אינה נגזלת ס'איז נישט שייך צו גזל'ען קרקע, אבער דא רעדט מען נישט פון די לומדות צו ס'איז שייך צו גזל'ען צו נישט, דא רעדט מען טעכניש, איינער איז געגאנגען צו זיין חבר האט אים ארויסגעזאקעט פון זיין פעלד, און האט זיך אריינגעזעצט דארט, און נאכדעם וואס ער האט זיך אריינגעזעצט דארט, ונטלוה מסיקין, רוקן זיך אן מסיקין, מסיקין דאס איז אנסים וואס קומען פונעם בית המלך און זיי כאפן צו פעלדער פארן מלכות איז פשט זיי האבן עס צוגעכאפט פונעם גזלן איז דא איז די דין אזוי אם מכת מדינה היא טאמער איז א מכת מדינה פשט די מסיקין זענען אנגעקומען זיי נעמען צו פעלדער אויף רעכטס און אויף לינקס און אויך די פעלד האבן זיי צוגענומען איז דא איז אומר לו הרי שלך לפניך קען די גזלן זאגן פארן נגזל קרקע אינה נגזלת איז נעם צוריק דיין קרקע פשט ס'האט גארנישט מיט מיר די מסיקין האבן עס יעצט צוגענומען מבחינתי וואלט איך דיר עס צוריק געגעבן איז דארף ער נישט באצאלן א נייע פעלד, אבער זאגט די משנה, אם מחמת הגזלן, וואס איז טאמער די מסיקין האבן עס צוגענומען אלץ די גזלן, נאר ווייל דער גזלן איז געזעצן דארט האט מען עס צוגענומען, איז דא איז חייב להעמיד לו שדה אחרת דארף ער באצאלן פארן באלעבאס א פרישע פעלד, איי קרקע אינה נגזלת, וועט מען זען אין די גמרא, דאס איז א ענין פון א קנס.

זעהן מיר אז מציקין איז א לשון פון צרה וצוקה, איז פאסט, פאסט אויף די אנסים אזא סארט לשון, זיי מאכן צרות פאר מענטשן און זיי כאפן צו פעלדער פון יעדעם, ווייטער ומאן דתני מסיקין לא משתבש פאסט אויך א לשון מסיקין, וואס איז די ווארט מסיקין ווייל דכתיב שטייט אין פסוק יירש הצלצל דאס גייט ארויף אויף די ארבע, און מתרגמינן וואס זאגט די תרגום אויף הצלצל יחסניניה סקאה איז פשט די ארבע ווערט גערופן סקאה, סקאה די די ארבע די היישעריקן זענען דאך אויך גנבים, זיי קומען זיי עסן אויף תבואה פון מענטשנ'ס פעלד, זיי דערלייגן פאר מענטשן גאנצע פעלדער, איז זעהט מען אז פאסט אויף זיי א לשון סקאה, און ממילא פאסט אויך אויף די אנסים פונעם מלכות פאסט א לשון מסיקין.